און מען לאכט אויך פון די פויער פון זייער נארישקייט און טראכט ווייל א פויער איז א מיינען אידן אז זיי זענען קלוגער פון פויער און פון געוויסע פויער ווייל יא פויער איז זיי האבן זיך ווי אין רוסלאנד זענען געפארן און דארטן איז געווענליך פלעגן זיי פארן שווארץ דאכט זיך אין פוילן אויך אן בילעטן געווענליך פלעגן פארן ס'איז איין סצענע איז פון א גאנצע קופע א אפטייל פון א וואגאן געפארן שווארץ.

וואט איז מיין בילעט. וואס זשע ביסטו געקראכן אונטער די באנק? איך ווייס נישט, כ'האב געזען אלע קריכן, בין איך אויך געקראכן. אז זיי לאכן פון זייער נארישקייטן, און זיי לאכן פון אונזער, זיי לאכן פון אונז, אז זיי לאכן איינס פון דאס אנדערע, וועלען זיי נישט לאכן? וואלט דאך דער גאל געקענט פלאצן און מילא, אן וועגן מיר אידן לאכן פון איינס פון אונזערע. פון די רבי'ס, פון די רבנים אינדערהיים, נישט נאר פון די רבי'ס, פון די רבנים אינדערהיים אויכעט. וועגן אמעריקאנער פאלקלאר, ס'איז אין אמעריקע אויך דא פאלקלאר, אבער ס'וואקסט נישט ווי ס'פלעגט וואקסן אינדערהיים, ווייל אלץ וואס וואקסט מוז האבן גוטע ערד, דארט ווי די אידישע מאסן האבן געוואוינט געדיכט און געדיכט איז געוואקסן פאלקלאר, דא וואקסט ווינציגער. אינדערהיים פלעגן פרעגן א פראגע, ווי קומט דאס וואס די רבנים אינדערהיים, זיי האבן געקענט גענוג לערנען, אבער די וואס האבן זיי קריטיזירט האבן געהאלטן אז זיי זענען גרויסע, זיי זענען עם הארצים, די היימישע

און סתם איר ווייסט דאך וואס איז א פדיון הבן, א פדיון הבן ווען א ווען א אין א משפחה ווערט געבוירן א יונגעלע צום ערשטן ווי ביי מיר למשל איז געוועזן א יונגעלע א בכור מוז מען דאך רופן צו די פיר וואכן א כהן און מאכן א צערעמאניע א פדיון הבן און מען באצאלט דעם כהן פינף רובל און איך באקום אפ מיין קינד, דאס איז נישט מיין קינד דאס קינד געהערט צו גאט, ס'איז אן אלטע אוראלטע פון טויזענטער יארן.

זיי נישט קיין יאלד. אזוי ווי ס'איז ביי איר עס ערשטע אזוי בין איך א כהן. דאס איז און און דא פלעגט זיין א מאדע אין אמעריקע איך געדענק עס נאך אין מאנטריאל מען פלעג עס פלעגן זיין שילן אין די האלס אין ריאלטא האל אין דער ארענע איז געווען א שיל צום דאווענען ראש השנה יום כיפור א חזן און פאליציי פלעגט שטיין ביי דער טיר פאליציי איך געדענק עס יא נישט אריינלאזן. איז קומט אנצוגיין א בחור צו וויל אריין גיין זאגט די פאליסמאן נא נא יו קענט האט די טיקעט זאגט יענער איי דאנט האב נא טיקעט איי דאנט וואנט טו דאווען איי דזשאסט וואנט טו גאו ענד טעל מיי דעדי סאמטינג איי עם נאט גאנא דאווען גיט א מאך צו אים אקעי גאו אין באט איף איי קאם אין איי קעטש יו דאווען איי ברעיק יור בלאדי נעק דאס איז אמעריקאנער פאלקלאר וואס

אידן זענען נישט קיין מיליטעריש פאלק, היינט איז שוין אנדערש, אבער מיר האבן אסאך יארן אין אונזער גלות נישט געפירט קיין מלחמות, מיר האבן זיך פארטיידיגט ווען מ'האט געדארפט אבער קיין מלחמות נישט, מיר זענען נישט קיין גרויסע העלדן, און דערציילט מען זיך א מיינסעלע ווי ס'איז אמאל וועגן אונזער פחדנות, לאכן מיר אונז פון זיך אליין פון אונזער פחדנות און ס'איז אמאל דורכגעפארן א פויער פאר א אידישער שטוב.

אַיאָן דאָזער, פֿון דעם האָלץ מאַכט מען די קאָלבעס פֿון די געװערן. גיט אַ מאַך דער ייִד צו די ייִדענע ציפּע, דו מיט די קינדער גײ שױן אַרײַן אין שטוב אַרײַן, און מיט מיר, װי אַזױ גאָט װעט פֿירן, אַזױ װעט שױן זײַן. זיך נישט דערשראָקן, טאָמער עפּעס. אָבער מען דערצײלט זיך פֿון דער רוסיש-יאַפּאַנישער מלחמה אַ מײַנסעלע. מען האָט אַמאָל אױסגעסטרױעט, אױסגעשטאַפֿירט אַ גאַנצע. א רעגימענט מיט סאלדאטן מיט פאנצערס, שיעלדס, פאנצערס, מ'האט געוואלט אויספרואוון וואס פאר א מין עפעקט וועט דאס האבן, האבן זיי געכאפט די אמת'ע מפלה, די רוסן זיי האבן געכאפט די מפלה, און מיר זענען זענען אנטלאפן, האט מען געוואלט זעהן וויפיל זענען געבליבן לעבן, וויפיל, זענען געווען פיר אידישע סאלדאטן, מ'גיט א קוק זיי האבן די פאנצערס אויף דער פלייצע, וואס איז דאס?

כיטרע און ווי געשיקט. וואס הייסט געשיקט אויף ענגליש?
געשיקט. הענדי. סקילפול. אמאל געזעסן גנבים אין א תפיסה אין א צעל און געשפילט קארטן. און דאס איז קעגן די רעגולאציעס, עגעינסט די רעגולעישאנס. דער וועכטער, דער גארד, דרייט זיך ארום אין קארידאר, גיט א קוק אריין, זעט ער זיי שפילן קארטן, גיט ער א שליס אויף די טיר און קומט אריין.

זאגן זיי, וואס ווילסטו נישט וויסן? וואס ווילסטו נישט וויסן? אז דו קומסט אריין, זענען די קארטן ביי דיר אין קעשענע, גייסט ארויס און עס איז ווידער ביי אונז. דאס איז וועגן גנבים, א וויץ, סתם אזוי. נו, אה, פארשטייט זיך אז ס'איז דא אן א שיעור מיט וויצן וועגן קמצנים, מייזערס. א קמצן איז די ערגסטע זאך וואס קען זיין. קמצנות איז א קראנקהייט. קמצן, יא, א קמצן איז א מייזער. סטינדזשינעס, יא.

פרייטאג צו נאכטס ווי היינט פלעגן זיין אורחים, ארעמעלייט פלעגן קומען אין שטעטל אריין, וואנדערער, בעטלערס, און די אידן פון דער שול פלעגן זיי נעמען אויף שבת צו זיך, אן אורח אויף שבת, א געסט עט די טעיבל. איז, איז, פלעגן, אזוי דאס איז געווען א כבוד.

האט ער געדארפט צונויפנעמען צדקה פאר פסח און מעות חיטים צו איך ווייס נישט וואס סיי ווי, ער האט אויך גענומען דעם שמש מיט זיך און געגאנגען פון טיר צו טיר און מ'האט אים אין יעדן הויז געגעבן צדקה, א יונגער רב א נייער זיי קומען פארן הויז פון א קמצן זאגט דער שמש צום רב צום יונגן רב צום נייעם אהער גייט נישט דאס איז א קמצן ער גיט נישט זאגט דער נייער רב איך ווייס נישט איך גיי.

און דער שמש זאגט, איר זעט, כ'האב אייך געזאגט, נעמט דער רב און שרייבט אן א בריוועלע, איר וועט אינגיכן שטארבן, איר וועט אינגיכן שטארבן, און שיקט עס אוועק צום קמצן. א קמצן, א רייכער איד, האט נישט ליב צו שטארבן, אפילו איינמאל נישט. דער קמצן ליינט איבער די פאר שורה'לעך, לאכט ער, פריער, נו, געבטס מיר איין אין די נאז אריין, זאגט מען, א שיינעם דאנק, א פונק אין די נאז, זאגט מען אויף אידיש, וואס?

בטלן, ס'א גוט ווארט. איט יוזט טו בי א ווערי נייס ווארד, עשרה בטלנים, עשרה בטלנים, אבער איצט הייסט א בטלן, אנפרעקטיקל פערסאן ענד אלל דיס, כ'ווייס נישט וואס ס'איז, בטלן. זיצן צוויי בטלנים און איינער פרעגט דעם אנדערן, ישיבה בחורים זענען אויך בטלנים? ווי קומט עס וואס בהמות שעכט מען דאך, יו נאו דעט, בהמות שעכט מען דאך, קי, אקסן, בהמות שעכט מען דאך, מיליאנען בהמות, מען עסט בהמות.

ס'איז מען קען פאלן חלשות פון אזא דאווענען, זאגט דאס ווייב צו אים, וואס נעמסט זיך צום הארצן פון אזא אידן, ער ווייסט וואס ער רעדט, ער הערט מען רעדט רעדט ער נאך. דאס קען מען זאגן וועגן קריטיקער אויך, וועגן שרייבער מיט קריטיקער און בטלנות, דאס העלפן זיך פאראן היינטיגע וויצן שוין. עה אין דער צייט פון דער לעצטער מלחמה איז ווען. די די ענגלישע ארמעי איז געוועזן אין נארד אפריקע ווען די דייטשן זענען געוואלט גיין קיין קיין מצרים קיין אידזשיפט פון נארד אפריקע מאנגאמערי איז געווען דארטן מאנגאמערי דערציילט מען זיך האט זיך אמאל מאנגאמערי אריינגעכאפט פון פון עגיפטן קיין ארץ ישראל זיין אויך ביים כותל מערבי דעמאלט איז נאך דער כותל מערבי געווען ביפאר אַכט און פֿערציק איז געוועזן איז נאך האט מען געקענט צוקומען צום כותל מערבי ס'איז נישט געוועזן קיין ירושלים איז נישט געווען צוטיילט.

דארף איך נישט דערציילן, פרץ'ס פאלקסטימלעכע מעשיות און חסידיש, אבער מען לאכט פון די רבנים אויך, מען לאכט אן א שיעור פון די רבנים, און אין לידער און און און מעשה'לעך, ס'איז געקומען אמאל א אידענע צולויפן צום רב, צום רעבן, צום רעבן מיט א געוואלד, מיין מיין מ'האט מיין זון גענומען פאר א רעקרוט, צוגענומען פאר א רעקרוט פאר אין דער ארמעי, און אין א חודש ארום מוז ער אוועקפארן דינען פאניען, זאגט דער רבי, שא, שא.

צוקרייצט און שלינגט אראפ. פרעגט מען אים, געוואלד, גייסט דאך שוין אויף יענער וועלט, זאג אונז, וואס איז דאס פאר א מענטש? וואס איז? זאל איך זאגן, זאגט ער, איך האב דאך עפעס אויף מיין לעבן זיך גוט, זיך גוט אנגעזינדיגט מיט, מיט נעוויירעס. וועט מען דאך מיר אויף יענער וועלט גיבן שמיץ פאר דעם, פאר דעם. אז מ'וועט זאגן, דאס איז פאר די ווערעמיגע פלוים, וועל איך וויסן ס'איז שוין געענדיגט אלע שמיץ. נו. איר האט נאך כח? יא, פון דעם.

מ'גייט אוועק צום רב זאגט דער רב ווען ער רעדט ענגליש וואלט ער געזאגט ליוו איט טו מי גיט מיר די צוואה דאס געלט לייגט אריין אין א באנק די צוואה וועל איך האלטן איך וועל אייך שוין זאגן ווען דאס קינד איז אויפגעוואקסן און געגאנגען אין חדר און אים גיין אין חדר מ'דארף האבן שכר לימוד פארן רעבן מ'קומט צום רעב צום צו דעם רעבן צו פארן מלמד שכר לימוד מ'קומט צום רעבן זאגט דער רבי גיט נישט.

הערט ער געשרייען, ער קומט אריין, ליגט דער טאטע אויף אלע פיר אזויווי א קעצל, אזויווי א הונט, און דאס קינד רייט אויף אים, גיט ער א מאך אהא, ער איז שוין משוגע געווארן, גיבט אים די ירושה. און די א מאמע גייט און דאס איז מיין מאמע'ס א מעשה'לע, א מאמע גייט אמאל מיט א שטיקל ברויט אין חדר אריין, זי איילט זיך זייער, זי האט איבערגעלאזט דאס קרעמעל אליין, מיט א.

יעצט האב איך געהערט הרב אברהם, מען ליינט דאס בריוול ווי מען וויל, אמאל געווען א א יונגערמאן איז אוועקגעפארן אין א צווייטער שטאט אריין זוכן ארבעט איך ווייס נישט וואס, מיטגענומען אביסל געלט, אין א אין א צייט ארום איז אים אויסגעגאנגען דאס געלט און ער האט נישט קיין קאפיקע, שרייבט דעם טאטן אהיים א בריוו, ליבער טאטע, איך בין אין דער פרעמד איינער אליין, דאס געלט איז מיר אויסגעגאנגען, דו ביסט דאך מיין טאטע, און וועמען זאל איך שרייבן אויב נישט דיר, שיק מיר אפאר קערבלעך, כ'וועל האבן וועל איך דיר אפגעבן.

אמאל האט א פרוי געקאכט אן עוף אויף שבת, טשיקן, און האט זיך דאס טעפעלע געקאכט אויפן אויוון א גאנצן פרייטאג, און זי פלעגט צוגיין אלעמאל געבן א קוק אן עפעס זאל זיך פארגעסן, האט זיך אלעמאל אפגעבראכן א שטיקעלע פונעם גערגעלע, גערגעלע, יו נאו די גערגעלע איז? שטיקל, זי גיט א קוק ביינאכט, פארנאכט, אוי ס'איז נישטא דאס גערגעלע, א בראך, און איר מאן האט ליב געהאט דאס גערגעלע, וואס וועט זיין, א פארשטערטן שבת. איז גענומען א פארשטערטן שבת. און זי גיט א קוק, די טיר עפנט זיך און ס'קומט אריין דער מאן אירע, נאך מיט אן אורח דערצו, אן אורח איז א בעגער, א געסט, דארף מען אויף א שווארצן סוף אן אורח אויכעט. די קלוגשאפט פון די פרוי איז בשעת דער מאן גייט ארום און זאגט שלום עליכם, רופט זי אוועק דעם מאן אין א זייט, אין א צווייטן אלקער, וועמען האסטו געבראכט? וועמען האסטו געבראכט? ווייל ער איז היינט שוין געווען, ער האט צוגעגנבעט דאס גערג, דעם גארגל האט ער צוגעגנבעט. זאלסט באלד נעמען דאס מעסער, זאלסט צוגיין צו אים, זאלסט אים הייסן אפגעבן דעם גארגל. און דער מאן זאגט ווייטער שלום עליכם און טראכט זיך, איך וועל אים שוין, ווי מען זאגט, אייל פיקס אים. דערנאך גייט זי ארויס און רופט אריין דעם אורח אין א ווינקעל און זאגט אים, רבי איד, אהער זענט איר געקומען? אהער? מיין מאן איז דאך א גזלן! ער הרג'ט דאך מענטשן, ער בעט אורחים אויף שבת, נאכדעם גייט ער מיט מעסער און זיי איבערשניידן גארגל, אנטלויפט, און דער איד ווערט ווייס ווי די וואנט, און נאך שלום עליכם נעמט דער מאן דאס מעסער און גייט צו צום אורח, גיט אהער דעם גארגל, גיט אהער דעם גארגל, דער אורח האט דערהערט, האט ער געהויבן פיס און איז אנטלאפן, האט זי זיך געראטעוועט איר פרעסטיזש. אבער די מעשה מיטן אורח, ווי אן אורח איז געווען אויף שבת, אן אויסגעהונגערטער אורח ווי געווענליך, געווען א בולקע אויפן טיש, א קויליטש, דער אורח האט גענומען און צושניטן די בולקע, די בולקע אויפן טיש, גענומען שלינגען בולקע אז ס'איז שוין באלד נישט געוועזן פאר די משפחה, גיט א מאך דער בעל הבית, ר' איד, איר ווייסט אז אזא חלה קאסט זיבן און צוואַנציק קאָפּיקעס, ווייסט איר וואָס, זאָגט דער אורח, אָבער ס'האָט די ווערט. און איינמאָל קומט אַהיים דער מאַן מיט אַן אורח אויף שבת. מ'האָט דאָ געזאָגט שלום-עליכם, גוט, טראַכט זיך די אידענע, כ'וועל וואַרטן, כ'האָב נישט, כ'האָב נישט וואָס צו געבן דער משפּחה עסן, ברענגט ער נאָך אַן אורח אויכעט. נאָך שלום-עליכם, גייט זי, לאָזט זי זיך צו צום אורח און הייבט אים אָן באַליידיקן און זידלען.

שיכט, זייער א געמיינער איד, א פשוט'ער איד, אבער דאס ערגסטע וואס קען גאר זיין איז די לאווער סלים זאגט מען אים, אבער דארטן איז געווען א מנהג אז מען האט געמוזט נאכזאגן עפעס גוטס נאך א טויטן, א שבח, עפעס גוטס מוז מען נאכזאגן נאך א טויטן, אנישט קען מען נישט באגראבן, אבער אז ס'איז נישטא קיין שום גוטס נאכצוזאגן נאכן טויטן, ס'איז נישטא, קיין ליגן טאר מען נישט זאגן, היינט זאגט מען שוין, זאגט מען, ס'לאזט זיך. שלעכט דער מת ליגט שוין אפאר שעה מען דארף אים באגראבן מען דארף מספיד זיין האלטן דעם הספד ס'איז נישטא וואס צו זאגן קיין גוטס פלוצים קומט שטייט אויף איינער זאגט ער איך האב א שבח איך האב א שבח זאגט ער רבותי איר זעהט דא דעם מת אקעגן זיין טאטן איז ער נאך א מלאך האט מען אים באגראבן
אבער די מעשה דא האב איך זיכער דערציילט די מעשה מיטן ישובניק וואס האט געגעסן יום כיפור יא? ניין? איך געדענק נישט שוין, דערצייל. א ישובניק, א ישובניק איז א דארפס איד וואס קומט אין אין שטאט אריין געווענליך אויף ראש השנה יום כיפור דאווענען מיט מנין, קומט אמאל א ישובניק אין שטאט אריין אויף ראש השנה יום כיפור און צום ערשטן יום כיפור כ'ווייס נישט זעט ער ווי מ'פאלט כורעים, כורעים פאלט מען. יום כיפור דער חזן פאלט כורעים, דא פאלט נאר דער חזן, אין די אמאליגע צייטן אין שטעטל פלעגן פאלן מער אידן כורעים, מען פאלט אויף די קניע אויף א מינוט ביי עלינו לשבח ביי כורעים און מען שטעלט זיך. זעהט דער ישוב'ניק מען פאלט כורעים זאגט ער וואס איז דאס? פרעגט ער א דארטן א שכן וואס איז דאס? דאס איז געווען א האט ער אנגעטראפן אויף א לץ א מענטש מיט א מיט א סענס אוו יומער, זאגט דער לץ איך ווייס נישט, ס'איז דאך יום כיפור מען פאסט דאך, נעמט מען זיך מיט עפעס צו עסן בשעת מעשה, און מען עסט עפעס ווען מען פאלט כורעים, אזוי, און איך האב נישט געוואוסט, ער קומט אהיים זאגט ער ציפע, איבער א יאר אם ירצה השם, מיר זאלן דערלעבן מיט געזונט, וועסט מיר מיטגעבן יום כיפור, צווייטן יום כיפור קומט ער אין שטאט אריין, ער האלט שוין, האלט אנגעגרייט אין קעשענע ביי זיך קנישעס, מען פאלט כורעים, פאלט ער אויך כורעים, און הייבט אן פאקן, פאקן, פאקן וויל, הייבט אן פאקן, ער איז זיך מחיה, אלע שטייען אויף פון כורעים.

זיי האבן זיך, מען האט זיך דארטן אפגערעדט, די גוים און די אידן, אזוי גייט די מעשה, אז מען זאל זיך איינס דאס אנדערע פארוועטן, טעסט וואן אנאדער, פרעגן פראגן, מען זאל ארויספארן מיט א שיפל אויפן וואסער, מען זאל זיך פרעגן פראגן, אויב איינער ווייסט נישט צו ענטפערן א פראגע, האט ער פארלוירן. האט דער איד פארלוירן און מען טרייבט ארויס די אידן פון שטאט, אויב פארקערט בלייבן די אידן וואוינען, איה איז גלית מיט מיט דוד, איך מיין גלית מיט גלית מיט די אידן, מען האט מורא צו גיין ווייל ווידעראמאל טאמער ווייסט מען נישט ענטפערן אויף זייערע פראגן וועט מען די אידן פארטרייבן וועט מען די אידן אויסהרג'נען וועל איך זיין שולדיג הייסט עס, אבער איין בעל עגלה זאגט איך וויל גיין זאגט איך וויל גיין. איך וויל גיין. נא! מען האט נישט וואס אנצואווערן ווייל קיינער האט נישט געוואלט גיין. און גיין מיז מען גיין. אזוי האבן זיי באשלאסן דארטן די גוים. מען פארט ארויס אינמיטן שטאט, אינמיטן וואסער און א דריטער, א דריטער, א רעפערי פארט מיט, וואס פארשטייט, וואס הערט זיך אונטער, ווער ס'וועט זאגן צום ערשטן מאל איך ווייס ניט, דער האט פארשפילט, און מ'ווארפט אים אריין אין וואסער אריין תיכף, און, און. ווארפט מען אריין דעם אידן איז א סימן אז די אידן האבן פארלוירן און מען וועט זיי פארטרייבן אדער מען וועט זיי אויסהארגענען, ווארפט מען אריין דעם גלח אין וואסער האבן די אידן געוואנען און זיי בלייבן לעבן פארט ארויס אינמיטן וואסער, איז די ערשטע פראגע זאגט דער גלח דעם אידן פרעג דו די ערשטע פראגע דעם בעל עגלה, זאגט דער בעל עגלה וואס איז די טייטש אינני יודע, זאגט דער פאפ

מיטן אמת'ן, מיטן אמת'ן זינען פון אידישקייט און אזוי ווייטער, אמת'ע שיינע מעשה'לעך. פאר א מעשה'לע ווי א, נו, איר ווייסט דאך, באלעבאסטעס ווייסן דאס, ווען א הון, א טשיקן, א הון אדער א האן האט נישט קיין גאל, מוז מען גיין פרעגן דעם רב א שאלה, גאל, גאל בלאדער, מוז מען גיין פרעגן דעם רב א שאלה, ווייל א הון אן א גאל איז טרייף, אבער. און מען דארף געבן א לעק דאס פלייש אינעווייניג אויב ס'איז ביטער איז א סימן אז ס'איז אמאל געווען א גאל און ס'האט געפלאצט און ס'איז נישטא מער דארף מען געבן א לעק אויב ס'איז ביטער איז כשר. קומט אמאל עס איז געווען א אידענע צום צום רב מיט א מיט א הון א געשאכטן הון נישטא קיין גאל זאגט דער רב ס'איז ביטער ער האט געוואלט וויסן צו זי האט געבן א לעק צו נישט זאגט זי האט געבן א לעק צו ס'איז ביטער פרעגט ער זי, ס'איז ביטער? זאגט זי, ס'איז ביטער און פינסטער, איך האב א קראנקן מאן, מיט פיצלעך קינדער, אוודאי איז ביטער, זאגט ער, אויב ס'איז ביטער איז כשר. דאס איז א, דאס איז א, דאס איז א שיין מעשה'לע. און פאר אלע מעשה'לעך וואס איך דערצייל די קינדער אין שול, דערצייל איך זיי וועגן זאגן ליגן. ליגן זאג איך מעג מען זאגן, נישט צוליב זיך, צוליב א גוטע זאך מוז מען זאגן א ליגן, אמאל איז עס זייער א גוטע ליגן. און איך דערצייל זיי א מעשה ווי א איד האט אמאל געשוואוירן ביי א ספר תורה א ליגן און ער איז געגאנגען אין גן עדן אריין. ס'איז אמאל געשטארבן א איד אין א שטאט דערצייל איך זיי, דאס איז נישט מיין מעשה, ס'איז פארשריבן אין די ספרים ערגעץ מסתמא, געשטארבן א איד און איבער געלאזט א שטוב מיט קינדער, און דער אלמנה איז אויסגעקומען זיך ווארפן אין וואסער אריין, וואס וועט זי טון? איז געווען אין שטאט א נגיד א רייכער איד א רייכער איד האט ער געלאזט רופן די אלמנה און געזאגט

האט ער געוואלט וויסן, האט ער אנגעפרעגט אין הימל דער בעל שם אין חלום מ'זאל אים זאגן ווער איז דער שכן גן עדן, ווער וועט זיין זיין שכן אין גן עדן, נעבן וועם וועט ער דארפן זיצן, האט מען אים געזאגט גיי אהין און אהין, דארטן אין דעם געסל, דאס לעצטע הייזל, דאס וועט זיין דיין שכן אין גן עדן. איז דער בעל שם געגאנגען אהין ביינאכט, ער גיט א קוק אריין, זעט ער א קצב, א בוטשער, א קצב, א גראבער מענטש, פארוואס איז וועט ער זיין דער שכן גן עדן האט מען געוויזן דעם בעל שם פארוואס ביי דעם קצב איז אמאל געשטארבן מיט דעם וועל איך מסתם ענדיגן קינדער מען רעדט קינדער איך בין געוואוינט צו זאגן קינדער.
מיר זאגן אויך קינדער. יא מיר זענען אלע גאטס קינדער זאגט מען אויך אויף א ליד. און ס'איז פאראן טויזענטער מעשיות וועגן דער אמת'ער נשמה פון פון פון אידישקייט.

ווי דער קצב איז איין ציגיינערין האט געווארפן דעם דעם קצב קארטן און האט זי געהערט אז ער וויל א ווייב די ווייב איז געשטארבן און ער זוכט א ווייב און ער קען ער וויל נישט ווארטן זאגט זי ווילסט א ווייב איך האב פאר דיר א ווייבעלע א מיידל האסט נאך אזוינס נישט געזען ער האט דאס דערהערט זי איז אין וואלד מיט אים זי איז אין וואלד ביי די ציגיינערס.

און קליידער פאר דער כלה. קליידער פאר זיך, די שענסטע קליידער. אן א. און דארטן פלעגן מאכן אמאליגע צייטן אן ארעם מאלצייט פאר דער חתונה, פלעגן מאכן א א סעודה פאר די פאר די ארעמעלייט, אויב איר האט געזען אמאל אין פילם דער דיבוק, זעט מען אין פילם דער דיבוק, דארטן זעט מען די סעודה פאר ארעמעלייט, און די ארעמעלייט פלעגן טאנצן מיט דער כלה. ארעמעלייט. זיי האבן עס און די קלעזמער קומען און דאס גאנצע שטעטל איז פארבעטן צו דער חתונה און אן ארעם ביי דער ארעמער חתונה גיט ער מתנות אלעמען און די ארעמעלייט בלייבן אויף דער חתונה בלייבן זיי אויך ביי א טיש אין ווינקל און ווען דער מאמענט איז געקומען די חופה פאר די חופה מען פירט אריין די כלה און דער חתן שטייט אונטער די חופה און ווארט אנגעטאן די כלה איז אויסגעפוצט און ער איז אויסגעפוצט און זי גרייט פלוצים הערט מען ווי פונעם טיש פון ארעמעלייט א געכליפ, כליפען, א געוויין, א שטיל געוויין. מיטן דער חתן פאר די חופה ווענען ווי די קוק זיצט אן ארעמאן א איד, א אידישער בחור, אן ארעמאן און כליפעט, כליפעט. איך זאג וואס כליפעסטו? זאגט ער דאס איז מיין כלה, מיין כלה.

גערעדט האט אים נישט געקענט. קום אהער. און ער האט אויסגעטון פון זיך די שענע קליידער דער דער דער קצב. אנגעטון דעם חתן דעם ארעמאן די קליידער. אוועקגעשטעלט אים אונטער דער חופה. און ער האט זיך אנגעטון דעם ארעמאן'ס קליידער און מ'האט געשטעלט א חופה פון דער כלה מיט דעם ארעמען בחור. דער קצב איז געווארן דער צווייטער פונעם בעל שם אין גן עדן. אה, דאס איז די שענסטע מעשה פון אלע אידישע מעשות. א שיינעם דאנק אייך וואס איר האט מיך גערופן, איך האב זיך מחיה געווען. א שיינעם דאנק אייך. איך האב געפלאנט אויף גערעדט.

וועגן יעדער פון זיי וואס נישט נאר זיינען זיי פיין און שיין אלס וויצן נאר און ניט נאר שפיגלען זיי אפ דעם אידישן לעבן נאר דאס איז אידישקייט טאמער מ'וויל וויסן וואט וואט וואס איז דזשודעאיזם ווי מען רופט עס אן וואט איטס אלל אבאוט וואט די דזשואיש פיפל בעליוו אין און וואט ווי סטענד פאר און די מישען און אלל דעט בלע די ענסער איז דיס איז איט לאמיר נאכאמאל האבן א געלעגנהייט אויף דעם. אויף דעם ענציקלאפעדישן אופן צוטרעטן צו דער זאך, נאר איך וויל נישט מאריך זיין איצטער, מ'האט מיך געבעטן וועגן גנבים לאמיר זאגן אפאר ווערטער וועגן גנבים, אלס אליין א וועטעראן. די גנבים, א דאנקען גאט ביי אידן, אזויווי אלע טיפן וואס איר האט געהערט, קמצנים, בדחנים, מענטשן פון שול, די רבנים, שוחטים, די אלע, יעדער פון זיי, דאס איז א גאנצענע וועלט, און זיי זענען ספעציעלע טיפן, נישט סתם א thief, a person who steals, דאס איז א גאנצע טראדיציע, ס'איז א גאנצע וועלט, מיט אן מיט אן אייגענע שפראך, איך וויל אריינווארפן נאר איין ווארט, אז די שפראך פון די גנבים, פון די אידישע גנבים, איז איינע פון טויזנט טיילן פון דער יידישער שפראך וואס איז אריין אין אנדערע שפראכן, און די יידישע גנבים שפראך איז אריין אין דייטש, אויף אזוי פיל דייטשן רופן עס אן גאונער שפראך, גאונער איז א גנב אויף דייטש, די גאונער שפראך, די יידישע גאונער שפראך עלעמענטן אין דער דייטשער שפראך זענען אליין, ביי אין אלע דייטשע אוניווערזיטעטן, אין אלע די וואס שטודירן דייטש, דאס איז א וויכטיגער טייל פון דער דייטשער שפראך. אויף אזוי אזוי גרויס איז דער ענין גנבים און גנבים שפראך ביי אידן, אז טאמער איז א ברעקל דערפון אריין אין דייטש, און דאס איז א גרויסער טייל פון דער גאנצער דייטשער שפראך און ציוויליזאציע. איינער פון די ערשטע ביכער וועגן דער דייטשער שפראך איז א בוך וועגן די אידישער גאונער שפראך אין דייטש, און ס'איז אן אזוי א גרויסע זאך. עס איז א גרויסע זאך, ספעציעל איז געווען א גרויסע זאך, געווארן א גרויסע זאך, אין די אין די אידישע שטעט אין רוסלאנד, מער אין שטעט ווי אין שטעטלעך, ווען אידן זענען נאך אין אין יוראפ, האבן מען אנגעפאנגען ארויסוואנדערן פון די קליינע שטעטעלעך, און אריינגעוואנדערט אין די גרויסע שטעט, זענען דארטן געשאפן געווארן גאנצע. מיר באנוצן ס'ווארט געטא, ס'איז גאנצע געגנטן פון די שטעט אדעסע, ווילנע, ווארשע, ביאליסטאק, לאדזש, אידישע געגנטן, און יעדע פון די אידישע געגנטן האט געהאט אן אונטערוועלט געגנט, א גנבים געגנט, און אין יעדן פון די אונטערוועלט געגנטן האט געלעבט א גאנצע וועלט, אריינגערעכנט גנבים. איך קען אייך זאגן אפאר זאכן וועגן די גנבים פון. ווילנע, ווייל צופעליג האב איך פארבראכט אפאר יאר צייט אדער נאך ווייניגער, אבער איך בין זיכער אז דאס זעלבע און נאך מער קען מען דערציילן וועגן ווארשע און וועגן לאדזש און וועגן אנדערע שטעט, אלזא דאס דערצייל איך אייך נישט קיין לאקאלע זאך נאר דאס איז עס, און איך וועל אייך זאגן אפאר זאכן ניט וואס איך האב געהערט נאר וואס איך האב אליין געזען, אלזא דאס איז אויטענטיש. דאס איז א געוויס סאציאל פארבונדן מיט דער אידישער ארעמקייט, מיט דעם אידישן צוגאנג צו דעם גויאישן געזעץ, דער צוגאנג צו געזעץ באט טו לאו ענד ארדער אזוי צו זאגן, וואלט עס היינט געדארפט זיין זייער פאפולער, וויילע די אידן זיינען געווען די אקטיוויסטס פון רוסלאנד נאך איידער מ' האט געוואוסט דעם ווארט אקטיוויזם, און זיי האבן נעגירט דעם גאנצן ענין פון געזעץ ווייל דער. די לאו וואס ווייעלענט, די לאו וואס די זאר'ס לאו, סאו די לאו וואס דיילי'ס לאו, די לאו וואס די די קרימינעל'ס לאו, אז אן אנשטענדיגער איד וועט גיין לויטן געזעץ וועט דאך אליין זיין א גנב און נישט קענען לעבן אויף דער וועלט, אלזא ס'איז נישט געווען דער געפיל אז מען טוט אן אומאראלישע זאך ווען מען גייט געגן געזעץ, ווייל פארשטייט דאך שוין אליין. אלזא דאס איז געווען סיסטעמאטיזירט, ס'איז געווען ארגאניזירט, און עס האט געהאט א שטעמפל פון כשרות, דאס הייסט די די וועלט האט עס נישט באטראכט פאר אוממאראליש, און עס איז געווען פארבונדן מיט דער גרויסער ארעמקייט, וויל איך אייך דערציילן אין דעם אינעם יאר צייט וואס איך האב געוואוינט אין ווילנע, איך גיב אן גענוי דעם יאר נײַנצן נײַנצן איין און צוואַנציק, איז געוועזן דער ענין גניבה אין ווילנע צוליב די אומשטענדן פון יענער צייט, געוואלדיג פארשפרייט און מען האט פשוט נישט געקאנט לאזן ליגן קיין ברעקל פאפיר אויפן גאס ווייל אלץ איז געוועזן הפקר און ווער ס'האט געקאנט האט האט פשוט גענומען און גענומען מיט כח און איך אידיאליזיר דאס נישט און דערצייל אייך נישט אז ס'איז גוט איך געדענק צום ביישפיל אמאל האב איך אליין געזען איך בין געווען א קינד פון צען יאר איך אנטשולדיג זיך פאר וואס איך זיך נישט אריינגעמישט האט א מיידל א יונגע מיידל לאמיר זאגן א יאר פופצן זעכצן געגאנגען אויפן האלץ מארק און האט געקויפט פאר אפאר קאפיקעס לאמיר עס אנרופן אפאר שטיקלעך האלץ פשוט צו ברענען ווי איר קענט זיך פארשטעלן וויפיל א מיידל פון א יאר פופצן קען טראגן אונטער איר ארעם צוויי דריי שטיקלעך פיר שטיקלעך גרעבערע וואס קען דאס זיין זי האט עס געטראגן אהיים איז צוגעגאנגען א גרויסער איד אַ שטאַרקער, אַ גבֿר, האָט איר אַ זעץ געטאָן, האָט אַזוי ער, ביז זי איז געפֿאַלן, האָט צוגענומען בײַ איר די, די שטיקלעך האָלץ און דאָס האָט ער געטראָגן. דאָס איז געווען אויפֿן גאַס, אַלע האָבן עס געזען, בפֿני כּל עם ועדה, דאָס איז געוועזן די, דער צושטאַנד פֿון דעם טישל. איך געדענק, צום בײַשפּיל, קלייניקײטן, אַז געגנבֿעט אַלץ. איך געדענק, אין צײַטונג פֿלעגט יעדן טאָג זײַן אַנאָנסן. דאס איז דא די צייטונגען פון דער ווילנער טאג, די אידישע זענען נאך מסתמא נאך אלץ דא אין די ארכיוון, אפשר אין פאלקס ביבליאטעק אן פייל, מען קען עס לייענען אין די קלאסיפייד עדווערטיזמענטס אזוי ווי היינט אין קענעדער אדלער אן אנאנס, אבער נישט איין נאר צען, צוואנציג, פערציג, פלעגט זיך עס לייענען אזוי חשוב'ע נא. איך געדענק נאך היינט אלס א קינד פון צען? געערטע פריינד גנבים, די וואס האבן בא'גנב'עט, איך געדענק ווי היינט די ווערטער, און איך קען אייך אפילו געבן דעם אדרעס אוואו מ'האט בא'גנב'עט, די וואס האבן אויפגעבראכן די וויסטאווקע, די שאו קעיס פון א דענטיסט, דער וואז א גלעס קעיס אוטסייד, און דארטן זענען געווען דענטשורס אויסגעשטעלט, האט מען גענומען צוגעגנב'עט די דענטשורס, וואס ער האט געטאן דערמיט ווייס איך ניט, מ'האט געגנב'עט אלץ האט מען אויפגעבראכן אויב די חשוב'ע פריינט גנבים וועלן זיין אזוי פיין און שיין און גוט, און וועלן זיך שטעלן אין פארבינדונג מיט דעם דאקטער אזוי און אזוי, ביי וועמען מען האט צוגעגנב'עט די קינסטליכע ציין וואס זענען געווען אויסגעשטעלט. וועלן זיי, וועט מען זיי גאר ניט טאן, מיר וועלן באצאלן זייער א פיינעם ריווארד לאמיר זאגן, ענד אל וויל בי פארגאטן. איז אזעלכע אנאנסן געווען איינער, צוויי, דריי, פינף, זעקס, צען יעדן טאג, ס'געווען א נארמאלע זאך, ס'נישט געווען קיין קוריאז. אבער די זאך איז געגאנגען אסאך ווייטער ווי דאס. עס איז געוועזן, ווי ווייט איך געדענק, צוויי אפיסעס, סטאר פראנטס, אן די גראונד פלאר,

וואס איז דער אדרעס? או יעס יא איך האב געהערט מ'האט דיר בא'גנב'עט זייער פיין שוין וואט קען איי דו פאר יו איך וויל מיינע זאכן צוריק או יעס פיין שוין אה דאס וועט דיך קאסטן געווען פארשריבן אדער עס איז נישט אונזער וועל איך פרעגן א צווייטן ס'איז געווען צוויי ארגאניזאציעס דאס וועט דיך קאסטן סאו מאטש און סאו מאטש קעש ער האט דאך געוואוסט אז ער גייט אויף וואס ער גייט פארשטייט זיך. האט ער גלייך באצאלט, האט מען אים געזאגט אז זייער פיין, מארגן אינדערפרי וועט עס שוין אלץ זיין פיין, אויב איר ווילט וואלט געוועזן אנגענעמער איר זאלט היינט ביינאכט נישט שלאפן אינדערהיים, אויב איר ווילט שלאפן אינדערהיים מאכט אויך נישט אויס, איר קענט אים נישט שטערן, און אויף מארגן אינדערפרי איז דער מענטש געקומען צו זיך אהיים. האט ער געפונען אלץ אין א פערפעקטן ארדנונג. געדענק איך וואס האט פאסירט ביי אונז אין הויז, דערפאר כ'וואלט נישט גענומען דעם ווערטפולן טעיפ וואס מיר מאכן היינט, וועל איך קען איך אייך דערציילן די מעשיות וואס איך האב אליין בעיני ראיתי געזען מיט מיינע אויגן. מיין פאטער צו דעם גרויסן געשעפט וואס מיר האבן דאן געהאט וואס איז פשוט נישט געוועזן קיין איין שטיקעלע ברויט פאר א גאנץ וואך האט צו דעם געשעפט מיין פאטער געהאט א שותף דער שותף איז געווען רייכער פאר מיין טאטן ווייל מיין טאטע האט געדארפט אויסהאלטן א ווייב מיט צוויי קינדער און דער שותף האט קיין ווייב מיט קינדער נישט געהאט איז ער געווען דער רייכער הייסט דאס אלזא האט ער געהאט ערגעץ וואו א צימער. און איין שיינעם טאג איז ער אויפגעשטאנען האט ער אפילו די בעטל נישט געפונען אונטער זיך, הי וואס לייאינג אן דע פלאר, און ס'איז נישט געוועזן נאר א נעיל אן דע וואל וואס איז געהאנגען אמאל זיין רעקל פון די ווינדאו בליינדס. און ווי מישטיינס געזאגט וויפיל דער מענטש האט אינגאנצן געהאט, אבער עס איז געוועזן בער, האט ער געדארפט אנקלאפן א נאקעטער נעקסט דאר און מ'זאל אים געבן א מאנטל אנצוטון, קויז הי וואז אבסעלוטלי פרעקטיקלי נעקעד, מ'האט אים אויסגערייניגט, זייער פיין, איז ער געקומען, איך געדענק עס ווי היינט, זיך צו באראטן מיט מיין מאמע'ן עליה השלום וואס זאל מען טון, האט זי געזאגט אויף דערויף דארף נישט האבן קיין חכמים, מ'ווייסט וואס צו טון, מ'דארף גיין אין אפיס דארטן זיי באצאלן. זאגט ער אוי וויי די מעשה איז נאך ערגער ווי דאס מ'האט אים באגנבעט נאך מער ווי ער האט וואס הייסט באגנבעט נאך מער ווי ער האט דער אמת איז אז ער האט געהאט אפאר רובל צי דאלארן צי כ'ווייס איינגענעהט אינסייד דע קאוט און א פיינע פאר דאלאר און אין יענע ארעמקייט איז דאס געוועזן לייק פארטי פייוו מיליאן דאללערס און א פיו סענטס היער, און די גנבים האבן דאך דאס אויכעט, איז אזוי מ'וועט אים געבן צוריק די מאנטל, אבער וואס איז מכח דארטן די איינגענעיטע, נו די מאמע האט געזאגט וואס קאן דאס זיין, פארפאלן פארפאלן, יא יא ניין ניין, איז דער איז נאטינג יו קען דו אבאוט איט, קורץ איז ער אוועק דארטן אין אפיס און געמאכט דעם געווענליכן דיל אזוי ווי אלע אנדערע, באצאלט און געהייסן ער זאל נישט. זיין אינדערהיים איז ער נישט געווען אינדערהיים אויף מארגן מען זאל נישט זען ווער ס'ברענגט מען זאל נישט זען ס'האט זיי שטארק געארט ווייל אלע האבן געזאגט אז ס'איז געווען אן ארגאניזירטע זאך און א האלבע שטאט זענען געווען גנבים א האלבע שטאט זענען געווען בא'גנב'עטע און די פאליציי זענען געווען צווישן גנבים ווי ווער ס'האט זיך געשעמט שטארק די בושה איז אבער לאמיר זאגן ס'איז זיי באקוועמער אז קיינער קורץ ער לויפט אריין אינדערפרי און ער זעט אזוי ווי מ'האט געמאכט די בעט אזוי ווי די בעט איז געוועזן, און אויפגעהאנגען דעם רעקל אוואו די רעקל איז, און יעדע זאך פערפעקט אזוי ווי ער האט עס איבערגעלאזן, אזוי ווי עז איף דעי העד פאטאגרעפד איט, לויפט ער דאך גלייך צו צו דעם רעקל דארטן, און טוט א קוק אויף דער פאלע וואס איז געוועזן אוי וויי ס'נישטא די געלט, טוט ער זיך אן און ער לויפט ווייטער צו דער מאמען, איך געדענק עס ווי היינט, וואס זאל מען איצטער טון, קומען צוריק אראפ מיט א טענה מ'האט מיך באגנבעט. איך מיין וואט וואט יו העוו נאו ליגעל קעיס יו גאט נאו קעיס אט אלל, קען איך אנברעכן די ביינער אויך סאו אלעס גוט. סאו אזוי ווי ער שטייט און ער דערציילט ווי נעבעך ער איז שוין גארנישט ס'איז אים נאר געבליבן דא די פאר קאפקעס וואס זיי האבן געלאזן אים אין קעשענע און מער האט ער גארניט ער טוט א קוק. אין א קאנווערט דא אין קעשענע ליגט אזוי יא די געלט וואס מען האט אויסגעשיקט און אנגעשריבן אויפן צעטל מיינט נישט אז מיר האבן נישט געזען דיס איז א טרו סטארי איך דערצייל עס אייך וויל איך נאר זאגן דערציילן א דאס איז שוין אן ענטי קליימעקס אויף אזוי ווייט איז עס געגאנגען וויל איך נאר זאגן איין נאך אפאר ווערטער וועגן ווי ווייט עס איז געוועזן אויפן גאס דער דער ענין גנבים און. און די הפקרות און די ארגאניזירטקייט פון דער זאך. איך גיב אייך אויך א ווארט וועגן ווילנע, אלץ גנבים, אין ווילנע איז געוועזן א סיסטעם, אין גאנץ אזיע איז דאס דא, די ריקשאוס, אבער נישט פאר מענטשן, נאר וועגעלעך, לאמיר זאגן אז מען דארף אריבערפירן א פעקל, ספעציעל אויף האלץ, די אויפן האלצמארק, אנשטאט די מיידל זאל טראגן דריי פיר קלעצלעך, באלעבאטישע פלעגן גיין אין האלצמארק און קויפן לאמיר זאגן א לאוד, א לאוד איז געוועזן לאמיר זאגן אט אזוי גרויס אבער דאס קען דאך שוין א מענטש נישט טראגן, איז קיין טעקסיס דאך נישט געוועזן און קיין טראקס נישט געוועזן פארשטייט זיך איז געוועזן מענטשן מיט פורלעך, פוש קארטס, און דעי יוזד טו דעליווער טינגס, און דערפאר די מענטשן געקאנט אנלאדן א היבשע, דאס איז פאר מואווינג טינגס. די שוין פארגעסן ווי דאס ווי דאס האט געהייסן די די די נישט די טרעגערס אין ווארשע זענען געוועזן טרעגערס וואס האבן געטראגן אויפן פלייצע דאס איז געווען א מין א טאטשקע יא איז פלעגן זיי שטיין אזוי ווי דא א טעקסי סטענד פלעגן שטיין פיר זעקס אכט צוואנציג רעדי וויט די וועגענס פאר הייער ספעציעל אויפן האלצמארק אין ביזנעס קארנערס ווי מענטשן קויפן שווערע זאכן. פלעגט איר צוגיין און פלעגט זיי דערציילן אז איר האט אקערשט געקויפט עפעס, איר ווילט עס צופירן, האו מאטש וויל איט בי? וועט מען אייך גלייך זאגן צוויי מקחים, אדער בעסער האט איר גלייך געפרעגט אויף ראיעל צו נישט אויף ראיעל, יו נאו וואט די ווארד ראיעל איז? האנעסטלי, האנעסטלי, איז אויב ראיעל מיינט דאס האנעסטלי, סאו יו פארגעט איט, יו דזשאסט לאוד איט, פעי פאר איט, קענט זיך גיין אהיים ער וועט דעליווערן עס וועט זיין הונדערט פראצענט אין ארדנונג. נאר טאמער נישט אויף ראיעל סאו קאסט עס טשיפער, און א מענטש האט זיך געטראכט ער וועט אליין נאכגיין, ער וועט היטן, ער וועט גיין מיט די ווייב, ער וועט גיין מיט פיר קינדער, מ'וועט האלטן די האנט אויף דער זאך, מ'וועט היטן דעם דעם אידן, מ'וועט היטן די גאנצע גאס, פארזיכער איך אייך אז מען האט אנגעלאדן א פולן וועגעלע און מ'איז געקומען צום פוינט אוו דעליווערי און עס איז געווען אזוי ריין ווי די גלאז. נישט איר האט נישט געקאנט, ס'איז נישט געווען קיין שום וועג ווי אזוי דאס צו טון, און מיר האבן, איך האב דאן געהאט א טאנטע, איך געדענק אפילו דער נאמען אס, ס'איז געווען א גרויסער נאמען אמאל אין ווילנע, אס, און די פרוי אס, דאס דערצייל איך אייך אויך א סביבה, איר זאלט, אויב איר הערט זיך זייער גוט צו צו די זאכן מיט מיט א מיט א וויסנשאפטליכן אויער קאנט איר אסאך לערנען, נישט נאר וועגן אידישקייט, דאס זענען סיטואציעס אין אומנארמאלע לענדער, אונזער לאנד איז אזוי סטאביל און נארמאל אז מיר שאצן ניט אפ אויב מיר ווייסן ניט וואס קומט פאר אין קאירא, ווי אזוי לעבן מענטשן אין אינדאנעזיע, וואס טוט זיך אין כינע, וואס טוט זיך אין אלזשיריע, מיר נעמען אן אז מסתם איז דאס כמעט ווי אין מאנטריאל מיט אן עקספרעסוועי און ס'איז אלעמאל אזוי געוועזן און אזוי ווייטער, עס איז נישט אזוי. אין פילע פון די לענדער איז דא א זאך וואס הייסט דער שווארצער מארק, לאמיר עס אנרופן אלס דער שווארצער מארק, ווייל דער נאמען קומט פון א פלאץ וואס איר פארשטייט נישט, איר נעמט אן בלעק מארקעט, וואו איז דער בלעק מארקעט, וויי איז איט מארקעט, יו נאו יו געט יוזט טו דע ווערד רייט, וויל איך אייך דערציילן אז שווארצע מערק, מארקעטס, זענען געוועזן א קאנקרעטע זאך, ס'זענען געווען פלעצער וואו. דאס איז דער מארק און דא איז דער שווארצער מארק, דא האנדלט מען אויף שווארץ און דארטן האנדלט מען אויף ווייס, אזוי צו זאגן, דאס איז א קאנקרעטע זאך. איז געווען צוטיילט. איז געוועזן פלעצער אזעלכע, איך וויל דערציילן וועגן אזא מין פלאץ. איך וויל אייך אריינפירן נאך א ווארט, דער ווארט בירזשע, ס'איז דער זעלבער ווארט ווי אויף פראנצויזיש לאבורס.

ספעציעל אין צייטן ווען דער ווארט אליין שווארץ זאגט דאך אז די רעגירונג וויל ניט אז מען זאל האנדלען מען זאל אזוי פארקויפן געלט וואליוטע סטאקס איטס א קאמפליקעיטעד טינג וואס איר דארפט זיין באקאנט דערמיט פשוט פון א וועלט שטאנדפונקט וויל איך אייך דערציילן אז אין מיין צייט אין רוסלאנד צום ביישפיל ביי די קאמוניסטן איז ווער עס ווער ס'האט זיך פארנומען מיט אדער היינט אפילו מיט דאלארן ווען סאמבאדי'ז דיעלינג וויט איר האט נישט די זאגן א ווארט סי פי אר שעירס, דאס עקזיסטירט דאך נישט אין רוסלאנד, נאר ווען יו דיעל וויט דיימאנדס סאמטינג לייק דעט איליגעל איז דאך עה דער לעבן דאך נישט זיכער, דאס איז דאך טאטעל. נאר איך וועל דערציילן אז אין אונזער צייט ווען איך בין געווען אין ווילנע איז די בירזשע געווען א שווארצע בירזשע נישט לעגאל, און ס'איז געוועזן א ווינקל א ראג אין גאס וואו די מענטשן פלעגן שטיין און האנדלען מיט וואליוטע. דאס איז געוועזן דער שווארצער מארק, און יעדע האלבע שעה פלעגן אנלויפן פאליציי און ארעסטירן, צוטרייבן וואס זעט זיך ארום, מ'טאר דאך איינפאך נישט דערציילן, איז א חוץ די אלע געפארן און אומאנגענעמליכקייטן, די אלע זאכן וואס די מענטשן האבן געהאט, כ'ווייס נישט פארוואס איך פארנעם אזויפיל צייט, פשוט ווייל איך ווער געבעטן, נאר איך האב אן אנדער כוונה דערביי, איצט צו די אלע צרות וואס די מענטשן האבן געהאט זענען אויך געוועזן. גנבים פלעגן זיך דארטן ארום דרייען, דארטן זענען געווען מענטשן וואס האבן געהאט דאלארן אין האנט, זיי האבן עס פארקויפט, זיי האבן געקאנט ביי מענטשן צו'גנב'ענען, איר ווייסט וואס עס האט דארטן געמיינט איין אמעריקאנער דאלאר, איין קאנעדיען דאלאר, אין ווילנע אין יענער צייט, אזוי ווי איצטערט דא א מיליאן דאלארס. די די שווארצע בירזשע מענטשן האבן געהאט צו טון מיט די גנבים אויכעט, מיט די פאליציי, מיט די גנבים, איינער מיטן אנדערן, ס'איז געווען דער אמת'ער גוטער לעבן. געדענק איך וועגן די פרוי אז אז איין שענעם טאג איז צוגעקומען צו איר א גנב און האט איר געזאגט מאדאם, זייער איידל, וואס שענער קען ניט זיין, מאדאם טוק היז העט אףף, דזשענטלמען, מיר ווילן אייך בא'גנב'ענען. זייער פיין שוין געמיינט האט עס אז זי זאל פעי אף זיך באדינגען אנשטאט צו נעמען טאמער האט זי הונדערט דאלער איז וועט זי, וועט זי זיי געבן צען דאלער דעי ליוו הער אלאון פראטעקשען מאני האט זי זיך איינגעשפארט נא מ'וועט נישט באגנבענען און זי האט געהאלטן די די געלט אין א פורס מסתמא האט זי עס מסתמא צוגעבונדן מיטן האנט זעכצן מאל מען זאל נישט באגנבענען מיט ווייערס מען זאל נישט אויפשניידן איך ווייס וואס און עס האבן זיך אנגעפאנגען ארום איר ארומדרייען מענטשן אזוי ווי פליגן, ס'איז פשוט געווען א בילד צו מאכן ווי אזוי די גנבים און טויזענטער מענטשן גייען פארביי און דארטן שטייען פאליציי וואס אין א דריי מינוט ארום וועלן זיי גיין ארעסטירן אלעם, עס מאכט נישט אויס, דערווייל קומט פאר דער קאראהאד און דער שפיל און זי דרייט זיך אזוי ארומעט, זי היט דעם, איז ער גייט דרייט זי זיך ארומעט און דערוויילע, ס'איז פשוט א. א קאשמאר פאקטיש, און דאס איז בכוונה, מיט איר אזוי, מיטאמאל האבן די אלע מענטשן גענומען איר אנגעפאנגען באשפייען, און זי האט זיך אנגעפאנגען אזוי ארום ווישן זיך און די קליידער, איז דערווייל דא דער פעקל געווארן לויזער, און איידער וואס ווען איז שוין דער פעקל געווארן אויס, געדענק איך זי איז אנגעקומען צו מיט א צובראכענע. די מאַדאַם אַז, װי אַזױ די גנבֿים האָבן איר אין מיטן גאַס אױף דעם אופֿן אױסגערײניקט, דאָס איז רואינירט אַ מענטשן אױפֿן גאַנצן לעבן פֿאַר די אױגן. אַזױ איך דאַרף נאָך גאָר אַ סך דערצײלן װעגן די זאַכן. איך װיל נאָך זאָגן אײן װאָרט, ס'װאָלט געװעזן זײער װיכטיק. ווען מיר קאנען האבן, כ'ווייס נישט אויף וועלכן אופן, דער ענין מיר האבן עס, חבר שאפיר זיין דער ערשטער צו ר' היללער זאגן, קענסט נישט אלץ איבערגעבן וואס חבר שאפיר ווייסט וועגן דער זאך, ער האט נאר בארירט איין שטאק, מיר האבן נאר בארירט איין שטאק פון זייער א גרויסן עקספא סטייל בילדינג וואס הייסט אידישער הומאר, אידישע מעשות, אידישע וויצן וועלכע זענען א פאנטאסטישער מעטאד,

חבר שאפיר איר דארפט אפילו נישט שאקלען פון קאפ, עס איז דאך ריכטיג אז דאס איז זייער א גרויסער וועג וואס חבר שאפיר האט פאר אייך היינט געעפענט א שפעלטעלע, און איך וואלט זייער שטארק געוואלט געפינען א וועג ווי אזוי איר זאלט קענען גיין ווייטער אויך אין דער ריכטונג דורך יענער טיר,

כ'האב אמאל געבעטן א בעל עגלה פאר גארנישט, כ'האב געזעהן מיט מיינע אויגן הערט וואס איז געוועזן, ער זאגט ער דערציילט פון זיך אליין, כ'בין געפארן פון מיין שטעטל טשערנאוויץ ביינאכט, אינמיטן דרינען האבן זיך די פערד דערשראקן, ביינאכט האבן מיר עפעס געזעהן ליגן אויף דער ערד, איז אראפ דער בעל עגלה לייבעלע קוניאר, קוניאר איז א פערד סוחר, זעהט ער א שיכור א גוי ליגט אינמיטן וועג, שיכור!